דאָס פֿרעמדע, װאָס האָט אָפּגעשײדט פֿון גרױסן פֿרײַנט, איז נישט געקומען מיט אַ מאָל, נאָר שטילערהײט פֿאַרגנבֿעט זיך, אַרומגערינגלט אים מיט רײד, און אומרויִקן שאָרכען, װי פֿון בלעטער אין אַ גאָרטן, כאָטש אין דעם אַלעמען האָט ער צוריק דערמאָנט זיך ערשט דעמאָלט, װען די פֿרעמדע זאַך איז שױן געװען אַרום און אים געהאַלטן אַ געבונדענעם. באמת, וואס איז דאס פאר א נאווינע צו הערן ווי די מאמע קומט אנגעלאדן מיט א פאק מיט נייעסן פון מארק? איז ער מחוייב אויסצוהערן אלץ? מעג זיין אפילו אז דאסמאל איז עס נישט פון יקרות אויף קארטאפל און נישט פון דעם ווער ס'שלעפט זיין ווייב צום רב און נישט פון יידענעס וואס האבן זיך צעשלאגן אויפן מארק נאר פון קיסרים וועלכע קריגן זיך, איז וואס דער חילוק? שלאגן זיך קיסרים, און אויב אפילו ס'האלט דערביי אז אונזער קיסר אויך זאל זיך אריינמישן, איז זאוועל נישט קיין שלעגער און ס'ארט אים נישט דער קיסר, נישט ווייל דורך די יארן פון שמועסן אויפן בולוואר, פון רייד אין קרייז און לייענען אין ביכלעך איז ער אויפגעקלערט געווארן און האט עפעס צום קיסר. ס'איז דאָך בלויז פֿון ביכלעך, און שווער זיך פֿאָרצושטעלן יענעם ווי אַ מענטשן, וואָס לאָזט זיך ליב האָבן צי פֿײַנט האָבן. אַ קיסר, אַזאַ נישט-מענטשלעכע און ווײַטע זאַך, וואָס גייט ער אָן? און אויב ער וויל זיך שלאָגן, וועט מען שרײַבן אין די בלעטער און זאַוול וועט עס לייענען. די מאַמע זאָגט בײַם טיש. געלויבט דער אייבערשטער וואס כאטש דער יונג אליין האט נאך געהאט אביסל שכל, זאגט אזוי און קוקט מיט פארוואורף אויפן טאטן וועלכער ברומט ארויס, עט, ווייס איך דארטן וואס די בלעטער שרייבן? דאס רעדט זיך וועגן משה'ן, אבער משה אויך איז ערגעץ איבער ימים ווייט און ווייטער נאך פון אלץ וואס שרייבט זיך אין די בלעטער, און דערווייל

וועמען ארט עס פאר די רייד פון ווייבער אויפן מארק און פאר די שרייען פונעם יונגעל וואס לויפט ארויס מיט בלעטער אויף דער גאס, צי קען דען זאוועל נישט די טאכטער פון דעם דרוקער וואס דרוקט דאס בלאט אין הויף דארטן פון וואנען דאס יונגעל איז ארויס נארוואס ביז פון דער באן, און פון די לאגערן ארום האט זיך גענומען ציען א לאנגע קעט פון זעלנערס איבערן שאסיי. און יעדן טאג אלץ נייע הילכיגע מארשן פון ארקעסטערס פאראויס די פאלקן האבן פון די ווייטסטע גאסן די קינדער צום שאסיי ארויסגערופן און געגאנגען איז פאלק נאך פאלק באגלייט פון ביידע זייטן מיט בארוועסן פארשמירטן קליינווארג און פון פענסטערס פון טירן און פון גאסן האבן נאכגעקוקט די גרויסע און דאן דאס בלוט מיט גרויסע ווערטער. און ווען שפעט נאכמיטאג, עס איז געוועזן פרייטאג, האבן מאמעס זיך ארויסגעלאזט די קינדער זוכן אויסצוצוואגן זיי לכבוד שבת, איז מען געלאפן מיט דער גאנצער לענג פון דעם שאסיי וואו זעלנערס, וועגענער, הארמאטן, איינגעשפאנט, אין דרײַ פּאָר פֿערד האָבן געשלעפּט נאָכאַנאַנד, און מע איז געלאָפֿן, נישט ווי זיי צו נעמען, אויסצוצװאָגן, נאָר ווי צו ראַטעװען פֿון עפּעס אַ בהלה. אויף דער נאַכט, פֿון דאַװנען קומענדיק, האָט שוין דער טאַטע אויסגערעכנט, װער ס'דאַרף זיך מאָרגן צושטעלן צום קאָמענדאַנט. און נאָכן עסן האָט זיך זאַוול, גאָר ווי אין אַלטע צײַטן, אַװעקגעלאָזט אין גאַס. האט פשוט זיך פארבענקט נאך מענטשן, געוואלט זיי הערן רעדן, אומגין צווישן זיי און זיין מיט אלעמען. זעט אויס אז וואס ער האט געהערט אין גאס האט אים נישט גוט געטון, ווייל מארגן פרי, ווען אלע האבן זיך אוועק געלאזט צום פעלד צו די גערופענע איז ער געבליבן אינדערהיים ווי זיך באהאלטנדיג פון דעם וואס קען אים ווידער טרעפן אויף דער גאס אין אמת'ן האט ער געוואוסט אז ס'וועט נישט העלפן,, ווייל וואס ער האט אין בוך געלייענט איז געוועזן טויט, און ער האט אנגעהויבן קוקן אומבאוועגליך אויף די שורות און גאר זיך וואונדערן אויף דעם ווי אט די שווארצע צייכנס באטייטן לעבעדיגע קלאנגען, ווערטער און געדאנקען פון וועלכע ס'קלאפט א הארץ. און ס'איז אים איינגעפאלן אז ערגעץ שטעקט א ליגן דא, און די וואס האבן אויסגעטראכט די שווארצע צייכנס נארן אפ די וועלט מיט עפעס, נאר קיינער ווייסט נישט וואו דער ליגן שטעקט. ס'איז שפעט געווארן, עלף און צוועלף אזייגער, און קיינער איז נישטא. האט ער נישט אויסגעהאלטן מער. ארויס אין גאס, און פֿון דער װײַטן הערנדיק די קלענגע פֿון אָרקעסטער, איז ער שטײן געבליבן אין אַ זײַט און זיך גענומען צוקוקן. מען האָט אױפֿן שאָסײ געפֿירט אַ פּאַרטיע, אױסגעשטעלט צו פֿיר אין אַ רײ באַבערדיקטע און שװערע פּױערים און ייִדן, פֿון פֿאָרנט און פֿון הינטן, זעלנערס, און בײַ דער זײַט, װי פֿראַנדזן, הינגענדיק אַרום אַ גלײַכן שטיק, צעװאָרפֿענע, צעהיצטע יידענעס און פויערטעס און קינדער. און אויב ס'האט עמיצער געוויינט אדער געשריגן צווישן זיי, האט דער ארקעסטער עס פארהילכט און פארטראמעטערט. איז ער געשטאנען אין א זייט, זיך צוגעקוקט א ווייל און זיך צוריק אהיים געלאזט, ווי מורא האבנדיג מען זאל אים דא נישט כאפן, נישט דערוויסן זיך אז ער איז דא געווען. צוריק דאס בוך אין האנט גענומען, און שפעטער ווען מ'איז אנגעקומען און די מאמע האט נאך א לאנגן ווארטן אומגעקערט זיך מיטן טשולנט, איז ער ביים טיש געזעסן און זיך צוגעהערט צו דעם וואס האט זיך דעם פרימארגן אפגעטאן אין שטאט, ווי ער וואלט קיינמאל קיין זאך נישט געזען. מ'האט אפגעגעסן, מ'האט נאך פון טיש נישט אויפגערוימט, ווען אין דער טיר האט זיך באוויזן חיה ריווע, נו, און איצטער מומע? אז וואלט אים כאטש די ערשטע קויל געטראפן דארט! די מאמע האט אזש אויסגעשריגן, שטילער דו! נישט אין א בייזע שעה ארויסגערעדט, נאר יענע האט געקוקט, זיך איינגעגראבן מיטן רוקן אין אושאק, פון טיר, און זאַוול האָט דערזען, ווי ס'פלאַמט איר פּנים, דאָס מויל איז אויסגעקרימט און ס'הייבט זיך נישט די האַנט אַ וויש צו טאָן די טרערן פון די באַקן. שטייט אַזוי, ביז קומט די מאַמע צו און נעמט זי ביי דער האַנט. וואָס שטייסטו? זעץ דיך! זעצט זי זיך אַוועק און רעדט אין זיך אַריין, וואָס וועט שוין איצטער זיין? וואס קאָן שוין איצטער פון מיר ווערן מומע? די מאַמע זאָגט עפּעס, נאָר זאַוול ווייסט, אַז ס'איז נישט דאָס. און ער אַליין האָט געוואָלט עפּעס זאָגן, און ער וויל, פון זינט זי איז געשטאַנען ביי דער טיר אַזוי, ווייס אויך נישט וואָס. ער ווייס נישט וואָס. און קיינער ווייס נישט. אַלע שווייגן. שוין בעסער אָפּצוטראָגן זיך. ביי דער טיר טוט ער א זאג, א גוטן טאג דיר חיה ריווע. גאר א גוטן טאג אינמיטן שבת, דרייט זי אויס דעם קאפ צו אים, א הייב די אקסל און א שאקל מיטן קאפ, און ער איז שוין נישטא. געגאנגען איבער גאסן, אויפן פלאץ ביי דער צערקווע, דערזען אן עולם און זיך אפגעשטעלט. זיך צוגעהערט ווי עמיצער אין א מונדיר האט הויך גערעדט פון ציגל פלויט אראפ, דערהערט מוזיק אין גאס און נאכגעגאנגען. פלוצלונג זיך פארבענקט אהין צום ווייסן הויז וואו זיצט די מוטער מיט די קינדער און שבת'דיג איז דארט. אינמיטן וועג דערמאנט זיך אז מ'איז ארויסגעפארן אין די וועלדער. זיך פארקערעוועט צו מישא'ס קאבינעט עס זיצן קראנקע דארט, וועט ער זיך אויך אוועקזעצן און מישא וועט ארויס און זאגן עפעס, צוגעקומען, אנגעקלונגען, נאר די טיר האט קיינער נישט געעפנט. ס'איז געווארן טונקל. דערמאנט זיך אין פאראם, געטאפט אין קעשענע צי ס'איז פאראן א קאפיקע. פאראן. ער דארף נישט מער די קעשענעס אויסליידיגן אויף שבת. צוגעקומען און זעלנערס האבן אים געפרעגט וואוהין ער גייט שפאצירן. פראסט אזוי געענטפערט גאר פארגעסנדיג די שרעק פאר ביקסן. קליין די שטאט פאר דיר. פאר ווייטער. דעמאלט ערשט דערשראקן זיך, גענומען שטעלן פיס און אפגעכאפט דעם אטעם שוין צווישן מענטשן אויף דער גאס. ארומגעדרייט זיך, ביז וואנען די פאטרולן האבן אנגעהויבן טרייבן. אהיימגעקומען, נישט געגעסן, נישט קיין לאמפ געצונדן, און אויסגעצויגן זיך אויפן געלעגער. שא. זאל שטיל ווערן. איז דארף מען איינהאלטן די בורעניש וואס בורעט און זאל עס שטיל ווערן א וויילע, נאכדעם דארף מען זיך. פּאַמעלעך צוקלײַבן אַהין, װוּ ס'ליגט באַגראָבן דער װאָרצל פֿון דער פּײַנלעכער נישט-גוטקײט, אָננעמען, אַזױ פֿאַרגנבֿעט, אונטערגראָבן זיך מיט פֿינגער, און אַז עס װעט שױן זײַן אין פֿױסט אין גאַנצן, מיט אַ מאָל אַ ריס טאָן און אַרױס צום שװאַרצן יאָר! אָט װי מען רײַסט אַ װילד געװיקס אַרױס מיט אַלע װאָרצל-פֿעדעמלעך. איז ליגט ער און די פינגער גראבן זיך אין דר'ערד אלץ טיפער, גנבישער, און ס'איז משונה גוט צו טייען זיך אזוי און וויסן אז אט באלד איז אלץ אין האנט און אט פארשרפעט זאל עס ווערן, אליין זיך אזש איבערגעקולעט ליגט ער אויף דר'ערד און האט הנאה פון דעם שטיקל ארבעט און אין האנט איז גארנישט,

עס קלאַפּן אין די אױערן האַרמאַטן-רעדער אױף שטײנער פֿון שאָסײ, זאָל קלאַפּן װײַטער, זאָל עס! און דאָרטן, אױפֿן פֿעלד, האָט ער געזען אַ מאָל, װי זעלנער שיסן פֿון האַרמאַטן. יאָ, געװען אַ חדר דאָרט. דער רבי פֿלעגט אַװעק אױף האַלבע טעג פֿאַרקױפֿן טינט, פֿאַרשײדענע קאָלירטע טינטן, װאָס ער, צוזאַמען מיט דער רביצן, האָט אין דער הײם געמאַכט, און זײ, די יונגלעך פלעגן בלייבן און לויפן אויפן פעלד און קוקן ווי די זעלנער שיסן פון די לאנגנאזיגע הארמאטן, טראך-טא, טראך-טא-טא. אזוי אויף א מלחמה אויך. עס קלאפט פון אלע זייטן. דערנאך ווערט שטיל. דערנאך באווייזט זיך פון דעם שונאס זייט דער גלית מיטן גרויסן פאנצער, ווי דער רייטער אין אייזן אנגעטאן, וואס אויף די בילדער, און אנטקעגן אים קומט אן דער דוד מיטן שטיינדל און דער גלית פאלט, און אטא טראגט מען אים א טויטן. נאכדעם איז די שטאט באלאגערט פון ארום, און מאמעס וויינען אויף די קליינע קינדער וואס בעטן ברויט און האבן נישט, און דא ביים ליכטל זיצט אויך זיין מאמע אויף א קלעצל אויף דער ערד און ס'טריפט דאס ליכט, און ס'טריפן אירע טרערן אויפן טייטש חומש, זי וויינט און יאמערט אויפן קול, און ביים אשאק פון טיר שטייט חיה ריבא אנגעשפארט מיט א צעקרימטן מויל און אירע באקן זיינען ברודיג נאס, און אויף א פעלד ליגט ערגעץ א דערשאסענער דער מאן אירער דער מאן אין קעסטלדיגן אנטאן וועלכער קומט זיך בענטשן פאר כל נדרי און זאוול ליגט און זאַוול וויינט אויף חיה־ריבֿהס מאַן, צי שוין אויף זיך אַליין, אויכעט אַ דערשאָסענעם אין בלוט. פֿאַר וואָס וויינט ער? פֿאַר וואָס האָט אים געקומט, מע זאָל אים הרגענען, אים, זאַוולען, הרגענען אַזוי אומזיסט, אומנישט? פֿאַר וואָס? עס האָבן אין דער פֿרי די גלאָקן זיך צעקלונגען אין די קלױסטערס, פֿאַרבײַ די פֿענצטער זײַנען פֿון די הינטערגאַסן די גױים דורכגעגאַנגען שטיל און זונטיקדיק. נאָר ס'האָט דער טאַטע אױך זיך נישט געקאָנט באַשליסן צי עפֿענען די רימערײַ צי נײן. אַרום אַזייגער צוועלף איז פֿון דעם װײַסן הױז די דינסט אַרײַן און אָנגעזאָגט, די באלעבאסטע האט געבעטן דעם הער זאוול קומען געזעגענען זיך מיט די קינדער. זיך געזעגענען? צו וואס? איז ער, דאס מיידל, נאכגעגאנגען, אנגעקלונגען אין דער טיר און נישט געקוקט ביז ער האט זי דערהערט זיך עפענען, און עמיצער האט אים גענומען ביי דער האנט, א קוק געטאן און אויפגעציטערט. גאר אן אפיצער!

און אויסגעוואקסן איז זי א גרויסע מיידל שוין, און ברוין אזוי דאס פנים, און שעמעוודיג די האנט אנטקעגן טראגט זי, זאוול וויל זיך צוזעצן מיט ליזען, זיכערער מיט ליזען, ווי מיטן לאכן פון די אנדערע, נאר ס'קומט די מוטער צו און פרעגט זיך שטיל, וואס מאכט איר זאוול? דער ברודער דאנקען גאט אוועק באצייטנס,

אַ װײַל אַזױ, װי אַ פֿאַרגליװערט בילד, װי ערגעץ פֿון אַ בוך אַרױס. און זאַװל זעט די פּענעמער פֿון זון און טאָכטער, און זעט דעם ציטערדיקן רוקן פֿון דער מוטער, און זעט די אַנגסט אין אירע הענט אַרום די גאַרטלען זײערע, און בלײַבט פֿאַרגױלעמט אױף זײַן אָרט און קאָן די אױגן נישט אפרייסן פון אט די דריי. עס נעמט זיך דאכטן מיטאמאל אז גאר די נאכט מיט אלע זעהענישן און דער טאג פארדעם און טאג וואס פריער נאך זיי וויגן זיך אין אים ווי כוואליעס אויף א ברויזיג וואסער שלאגן זיך און באלד וועט ער זיך אויך צעוויינען יא צי ניין?

איז ערגעץ דאָרטן שוין פאַראַן דער קלאַנג, אָט יענער, װאָס האָט אים געפעלט אין אומרו און אָנגעכאַפּט דעם קלאַנג, װאָלט ער שוין ווייטער אים געפירט און זיך געפונען. שטייט דערווייל די מוטער אויף, דערזעט דאָס פּאָנעם זאַוולס, לויפט איר דורך אַ דאַכטעניש, אַז אָטאָ גייט זי נאָך אַ תּענית פון דער שול, אַן אויסגעוויינטע און דערלייכטערטע, אַ שאָטן בלױז אַזאַ, און זי פֿאַרהאַלט זיך נעבן אים, רירט אָן זײַן אַקסל און גײט אַרױס. אַן אױפֿגעכאַפּטער שפּרינגט ער אױף און זאָגט, ער װעט שױן גײן. ער דאַרף שױן גײן אַצינד. געזעגנט מען זיך, מישא נעמט אים אין די ארעמס און קושט אים, נאכדעם בעקא, בעקא אויך אזוי, און זאוול שפירט דער קליינער ליזא'ס אויגן אויפן רוקן ווען בעקא קושט אים. איצט רופט מען אריין די מוטער. א גוטן טאג, זאגט זאוול. ניין, וואו גייט איר? זי קוקט אים אן אזא צעטומלטע, ווי מיט זיין גיין זאל עפעס אפטון זיך פון הויז, ווי עמיצער זאל מיטאמאל פון אלע טירן די מזוזות אפרייסן. וואס גייט איר שוין? זי בעט זיך פשוט, בלייבט, וואס איילט איר זיך? פארבלייבט ער. העלפט זיך פאקן, היט זיך אפ נישט אנצוטרעפן מיט די אויגן די, וואס האבן זיך מיט אים געזעגנט, ביז דער פאטער קומט צו גיין, דערציילט פון גענעראל, וואס מישא גייט אין זיין דיוויזיע, פון אנגעלאף פון כלערליי פאדראטשיקעס אין שטאב, מען רעדט אזוי ביים גאנצן עסן איינגעהאלטן שטייף, און ווי מען גיט זיך נאר א הייב פון טיש זאגט זאוול אז איצט מוז ער שוין גיין, און גייט ארויס אין גאס און נישט געגאנגען נאר געשפרייזט, כמעט געלאפן, יאגנדיג זיך נאך דעם קלאנג וואס דארף אים אנקומען פון ערגעץ, נישט געזען די מענטשן אויפן וועג, דעם טומל און די מאדנע בליקן וואס ציען זיך נאך אים, שוין אנגעהויבן שפירן ווי פון דעם ברויזעניש אין אים און פון דער לופט צוזאמען קומט עפעס אויף, און שוין אין האנט געהאט די פידל און אנגעהויבן הערן, וואס אזוינס? וואס שפילט עס? ער ווייסט נישט, נאר עס שפילט און שפילט פון אים ארויס דאס אלץ וואס האט קיין ווערטער נישט און מאכט עס לויז אזוי און מאכט אים לייכט. און דאס איז דאך דאס גוטסקייט פון דער פידל, וואס ווען קיין ווערטער קומען נישט, רעדט זי פון זיך אליין און עפנט דאס באהאלטנסטע, דאס נישט פארשטענדליכסטע, ווי ס'וואלט געוועזן קלאר אזוי און פשוט, זאל זי רעדן. פֿון גאַס אין גאַס אַזױ, פֿון קלאַנגען אַ געטראָגענער, ביז ס'נעמט זיך אױסלאָזן און ער װערט מיד. ס'הײסט, נישט די פֿיס. זײ טראָגן אַלץ װי פֿריִער און אפֿשר שנעלער נאָך, נאָר אינעװײניק איז ער מיד און אין דער מידקײט אױך איז דאָ אַ צוזאָג. נאָך אַ װײַל אַזױ געלאָפֿן און מען קאָן שױן באַלד כּמעט מיט װערטער דאָס אָנכאַפּן. אַ װײטאָג איז עס,

גארנישט. אבער עמעצן, דער מאמע מיט די קינדער, דער גאס, דער שטאט און אפשר גאר דער גאנצער וועלט האט עמעצער געטון אזוינס וואס מאכט עס זאל א ווייטאג ארומגיין אין דער לופט און פון דער לופט קומט עס אריין אין אים אריין, עס איז נישט אזוי פיינליך נאגנדיג ווי אלעמאל ווען ס'גראבט און עגבערט אין דער טיף, דערפאר צעגיסט זיך עס ארום. עס וויגט און רוישט ווי ס'וואלט געטראגן אויף א כוואליעדיגן וואסער און ס'וויל זיך שווימען, טרינקען זיך, פארטרינקען זיך אין דעם, ס'איז גוט. וואס מיינט עס? איז עס נישט א שרעק אזוי צו פילן אז ס'איז גוט פון ווייטאג פון דעם אלעמענס פון וועלכן מאמעס וויינען? אבער ס'איז דאך גוט. עס וויגט זיך אין אַרומיקייט, עס קלעמט דאָס האַרץ אין קלעמעניש פֿון גאָר דער וועלט, מען ווערט אַליין אַ טייל בלויז פֿון אומענדלעכן, וואָס נעמט אַרום, און איינס מיט דעם, ס'איז גוט! פֿילט זאַוול. ערשט קומען פֿרישע כּוחות צו. די ערד אונטער די פֿיס ווערט לייכטער. ס'גייט זיך שוועבנדיג און ס'וויל זיך די הענט אנטקעגן אויסשטרעקן צו דעם וואס קומט, מען דארף נישט לויפן מער, מען קען פאמעלער גיין, אזוי אט טריט ביי טריט און אפשר גאר אינגאנצן שטיין, און ס'איז אלץ איינס, צי גיין צי שטיין, אלץ איינס ביסטו אין דעם ארום און דאס ארום אין דיר. איצט קען מען שוין אפילו גיין אהיים, און גייענדיק דערמאָנט זיך אין דעם פֿרײַנט פֿון יענער זײַט פּאַראָם, נישטאָ. איצט קאָן נישט זײַן דער פֿרײַנט באַזונדער און ער, באַזונדער, בײדע אײנס אַצינדערט, אײנס, אײנס. פּאַמעלעך רירן זיך די פֿיס. נאָר אין דעם אײנס איז דאָ אַ פֿרײד אַזאַ, װאָס װיל אַרױסשרײַען. אַ פֿרײד פֿון נײַ-אַנטפּלעקטן, װוּנדער-יום-טובֿדיקן. שאַ!

און זאַוול גײט אַהײם, זיך פּלאָנטערנדיק מיד און פֿילט, װי. װי ס'זינגט דער װעטער פֿון דער װעלט אין אים זײַן ליד. װען זאַוול איז אַהײם געקומען, איז די מאַמע אַנטקעגן אים געגאַנגען מיט אַ בשׂורה. ס'איז געװען דער יונגער מירקין דער פּאָדראַטשיק. האָט באַשטעלט בײַם טאַטן אַרבעט אױף חדשים. שוין געגעבן אדערויף און מארגן אז מען וועט דערלעבן כעלות וועט מען זיך שטעלן ארבעטן. זי האט געגרייט צום טיש און זאוול האט נישט פילנדיג אריינגעגעסן אלץ און נאכדעם ווידער שטיקער ברויט געריסן און געקייט. זי האט אויסגעמוסרט, זע נא, כ'לעבן, ווי גייט מען עס ארום פארשמאכט א גאנצן טאג?

וואס קען אויפרייסן א גאנצע שטאט און זי געטרייסט, מסתמא וועט מען נישט דערלאזן. אין אוונט שפעט האט זיך דער טאטע אומגעקערט א ברוגזער, געזוכט אן ארבעטער א גאנצן טאג און נישט געקראגן. אז ווער עס האט א ווארשטאט בלייבט פאר זיך, און גאר די יונגען האט מען צוגענומען,

ווייסט דער אלטער עפעס פון דעם וואס טראגט זיך אין דער וועלט ארום? און זאוול ווייס, כאטש מיד איז ער און שלעפעריג פון וויסן, און גייט ער און ווערט איינגעשלאפן ווי א קינד וואס האט אסאך געוויינט און זיך געטרייסט אסאך. מ'איז אויפגעשטאנען מיט די הענער גלייך און אפגעארבעט ביז שפעט ביינאכט. אזוי אויף מארגן, איבערמארגן. און שבת האט זיך זאוול אויפגעכאפט א שטיק אין טאג און נאכן עסן מיטן טאטן גלייך געלייגט זיך שלאפן און אפגעשלאפן ביז אין אוונט. נאך הבדלה האט זיך דער טאטע אפגערופן, איצט טו זיך איבער, וועסט גיין מיט אונז אין רימעריי, מען האט אנגעקוקט נאר קיינער האט זיך נישט דערוועגט א ווארט צו זאגן, און ס'איז דעם טאטן נישט געפעלן, האט געווארט זעט אויס עס זאל זיך אנהייבן א טענה און זיך צוגעגרייט, האט ער אליין פון זיך דערזאגט, גענוג שוין אויסגעבילדעט און איצט איז צייט עפעס צו טאן, מען האט נישט געענטפערט, בלויז איציק האט א וויין געטאן, און זעענדיג אז ס'איז נישטא קיין מיטגעפיל פון קיינעם האט ער אויפגעהערט און מיטגעגאנגען מיט די עלטערע. די צווייטע וואך איז מען געוועזן מיד דערנאך און דינסטאג נאכן ווארעמעס האט זיך דער טאטע אויפגעהויבן ברוגז'ליך וואס איז דאס פאר אן עסן, קיי און שפיי? צו וועטשערע איז שוין געווען געגרייט א הערינג מיט ציבעלעס און עסיג, און דערנאך א גאנצער טאפ מיט קישקעלעך און וושט, מ'האט זיך צוגעכאפט, און פון דערווייטן קוקנדיג ווי ס'ארבעטן די דריי אויף אלע כלים, האט די מאמע זיך געטראכט ווי. האָט זי, דאָס אַ ייִדענע אַ נאַרישע, קײן שׂכל נישט געהאַט אױף דעם אַלײן, זי האָט גענומען תּשובֿה טאָן. פֿון גרױסן טאָפּ מיט פֿאַרפֿל, קליסקעלעך, קאַרטאָפֿל-קנײדלעך איז יעדן טאָג צו װאַרעמעס און װעטשערע אַרױסגעקראָכן אַ מילץ, אַ לונג און לעבער, צי אַ בעקל פֿון אַ קאַלב, נאָר מיט אַ שטיקל פֿלײש האָט זי נאָך אַלץ געװאַרט אױף שבת. דעם צווייטן פרייטאג אבער, ווען דער ריח פון די אייל מיט ציבעלעס פון פריש געבאקטע קנישעס האט די שטוב פארנומען, האט זיך די מאמע שוין נישט איינגעהאלטן און אין קרופניק צוזאמען מיט דער לונג אריינגעלייגט א שטיקל רינדערנס. דער טאטע האט די אויגן אויפגעהויבן פון דער שיסל און צוגעוואונקען צו די זין, ס'איז גאר אן אנדער קרופניק, הא? ווען חיה ריווע איז געקומען שבת נאכן עסן און ביידע מאנסבילן זענען געשלאפן, האט די מאמע פארפירט מיט איר א שמועס וועגן גבירישע מאכלים, און יענע איז געווען גרייט זיך טיילן מיט דעם קענטעניש וואס זי האט אויפגעזאמלט אין די פרעמדע קיכן, ביז וואנען זי האט אנגעהויבן צו ברומען. וואס דען, אז מ'האט א מאנסביל, קען מען זיך שוין אלץ פארגינען.

נאכטס, ארויסגעציילט די וואך הוצאות אויפן טיש, און זיך אריינגעלייגט דאס בייטל אין דער קעשענע. ער האט זיך נאכדעם דווקא יא גע'חידוש'ט ווי עס קומען אזעלכע מאכלים צו זיין ווייב און ווי עס קלעקט עס איר, נו מילא אז זי שווייגט איז אים אוודאי ניחא. און זי, אַז ס'איז געקומען דאָנערשטיק, האָט אויסמאַרקירט ווען זאַוועל איז געווען אַליין מיט איר אין שטוב און זיך געפּרוּווט. וואָס האָב איך עס געוואָלט דיך פֿרעגן? יאָ, קאָנסט מיר אפשר לייען, זונעלע, אַ גילדן צען ביז איבער שבת? ווייסט דאָך, ווי דער טאַטע, באַלד נאָך שבת

און ס'איז דערביי געבליבן. אין דער ערשטער צייט האט ער געהאט הנאה עסנדיק פון דעם געדאנק אז ער געט אויך צושטייער אויף חיונה, שפעטער אבער איז דאס ארויס פון זינען און געווארן איינגעשלונגען אין מידקייט און שלעפעריקייט גלייך ווי אלץ וואס האט זיך אפגעטאן ארום אמאל ביים עסן פלעגט נאך די מאמע פרואוון אויסברייטן די נייעס וואס זי האט אנגעהערט זיך אויף דער גאס, האט ער א ווייל דעם ביסן אפגעשטעלט אין מויל און זיך פארגעסן. אמאל אויך ביי דער ארבעט פלעגן נעמען אנקריכן פון ערגץ די שאטנס פון געדאנקען צי פון בענקענישן פון אמאל און זיך אזוי ארומגעדרייט אין טעמפן קרייז צוזאמען מיט די שטעפ אין האַרטן לעדער, און בײַ נאַכט האָט זיך געװאָלט צוריק דאָס אָנכאַפּן און װידער פֿילן, אַז עפּעס טוט זיך אינעװײניק, און ס'פֿלעגט זיך יאָגן נאָך װערטער, װעלכע האָבן אײנמאָל אַזאַ זין געהאַט און זײַנען איצט נאָך װערטער. אָבער אױך דעם קלאַנג אַלײן האָט אין אַ שװערן נעפּל אײַנגעשטיקט דער שלאָף און אײַנגעשלונגען קלאַנג און װאָרט און דאָס געדעכעניש דערפֿון. עס גייען וואכן, זאוואל ארבעט, עסט און שלאפט. נאר הינטער דעם פארגנב'עט זיך שוין עפעס און ס'נעמט זיך רודערן אין אים. צוערשט די נעכט. אין שלאף באגיסט ער זיך מיט שווייס. ער ווארפט זיך אום און ברומט אין ציינער-קריצעניש. באגינען שטייט ער אויף און ס'איז נישט גוט, עס וויל זיך איינגראבן די אויגן פון שאנד פאר דעם וואס חלומ'ט זיך ביינאכט. נאר קיינער ווייסט נישט. ארבעט ער און עסט און לייגט זיך שלאפן א פארמאטערטער. א נייער טאג און ס'דארף אים שוין די מאמע וועקן. שטייט ער אויף, דער קאפ טוט וויי און מיאוס איז ער זיך אליין. בייטאג א הונגעריגער זעצט ער זיך צום טיש. עס שלאגט אים א נישט גוטקייט פון דער שיסל פלייש דאך עסט ער און ער האט חרטה, מ'האט עס נישט געדארפט. עס קומט די נאכט און ער האט מורא זיך צו לייגן, בלייבט זיצן, קוקט ווי ס'צירעוועט א זאק די מאמע און שווייגט, וואס גייסטו זיך נישט לייגן זאוול? איך וויל נישט שלאפן. קוקט זי, קוקט אויף אים און זאגט, א וואונדער אז מען זעט די שיין נישט אן

מען לעבט דאך ווי די בהמות דא, וואס ווייסטו וואס. זיי האבן שוין דעם ביקור חולים צוגענומען, און אלע האספיטעלער זענען פול היינט אין דער שטאט. זי שאקלט זיך און לאזט אראפ די אויגן. דו ביסט א בחור, ס'איז א חרפה פארן מויל צו ברענגען, נאר מ'האט שוין טעכטער בעל-הבתישע געכאפט מיט אפיצירן, און ס'טוט זיך פרעג נישט בעסער. נעמט זי רעדן שטילער,

ס'איז פרייטיג אוונט. אינדרויסן רעגנט, אבער גלייך נאך וועטשערע פארנעמט זיך זאוול צו דער ברייטער גאס ארויס. די גאס איז ליכטיג, פון די קראמען אפענע אויף נאסע טראטוארן פאלט א שיין און ס'בלאנקט א יעדעס טראפן רעגן. דאכט זיך עס איז פוסט. מען זעט נישט קיינעם.

דאס איז דער רעסטאראן וואו ס'קומען זיך צונויף די אפיצירן, פריצים און די לעביונגען פון שטאט. אין רעגן שטייט אן עולם אויף דער גאס און קוקט אריין. פארהאלט ער זיך און קוקט דורך די גארדינען אריבער קעפ און ווייס געדעקטע טישן. און דערזעט פון הינטן אויף ברעטלעך איבער אלעמען א טענצערקע.

ער קוקט זיך אום און נעמט זיך טראָגן ווי אַ גנבֿ אַוועק צום פֿעלד. שיִער שטייסט ער זיך נישט אָן בײַם ראָג אויף אַ סאָלדאַט, וואָס טייטלט מיט דער ביקס, וווּ קריכסטו? אַ באַגנעט פֿאַרזוכן גלוסט זיך דיר! ער לויפֿט, נישט טויט נישט לעבעדיק, אַהיים. און אַז די מאַמע דערשרעקט זיך און וויל צוקייטלען די טיר נאָך אים, באַרואיקט ער זי מיט דער האַנט, ס'איז גאָרנישט נישט. ביי זיך אין קאמער ציט ער אפ דעם אטעם, האלט נאך לאנג די אויערן פארשפיצט ווי אויף צו ווערן זיכער אז קיינער איז נישט נאכגעלאפן. נאכדעם זעצט ער זיך און הייבט אן אויפצואוויקלען דאס געזעענע ווי א געהיים פאפיר ארויסגעשלעפט פון א באהעלטעניש פון בוזעם. אָט איז זי מיט די הענט און אַקסל און די פֿיס אין רױטן, און יעדער שפּרונג און פֿאַלט פֿון קלײדל קומט אַרױס און בלײַבט פֿאַרגליװערט אױף אַ װײַל, אַזױ איז זי געװען, און דאַן אַזױ, און װידער שױן אַזױ. אױף לאַנגע זעאונגען צעשפּרײטן זיך די בליצבאַװעגונגען פֿון אַ מינוט, און ס'װערט געהאַלטן פֿאַר די אױגן און צוריקגערופֿן, ווי אן אלבום געבלעטערט אויף צוריק, און אז די מאמע קומט וועקן אינדערפרי איז שוין דער טאטע לאנג פון ערשטן דאוונען דא, און א פארשולדיגטער נעמט זאוועל ארומשפרייזן מיט אזא כוונה מיטן סידור אין די האנט אז אלע קוועטשן מיט די פלייצעס. אפגעגעסן, אוועקגעלייגט זיך כלומרשט איינצושלאפן, נאר אין ליכט ליכט פון טאג האט עפעס אפגעטון זיך פון די נאכטיגע געשטאלטן, און ס'פילט זיך פאלש און מיעס און אזוי חרטה'דיג ארויס אינדרויסן, אומגעקוקט זיך, און ווי גרייט פון פריער, גענומען שפרייזן גלייך צום ווייסן הויז. דארט עסט מען נאך. קיין בייז נישט. זעצט ער זיך. באלד שמועסט מען.

זאגט ר' חיים לייב, אן עסק ווי איינעם וויל זיך לעבט ער. ווענדט זיך פריידע צו זאוולען שוין, זאל זיין פון קאזאק אבי נאר צום לעבן. דערווייל כאפט ער א קוק אויף ליזען פון דער זייט, גארנישט קיין צייט געהאט צו זען זי יענעם טאג, און איצט א מיידעלע, דאס פנים קיילעכדיג, א סטענגע אין די האר, און אויגן קלאר אזוי. ר' חיים לייב שטייט אויף און גייט זיך צולייגן אין צווייטן צימער, בלייבט מען דריי, און ווידער פלוידערט מען פון מירקינען, פון חיה ריווען, פון בעקען און פון מישאן, אז וואס ווייס א מענטש וואס פירט דער אייבערשטער אט זי אליין כאטש פריידע האט צער געהאט פון זון וואס גייט ארום אזוי און האט נישט חתונה, א דאקטער און עס פאסט נישט. און איצטער דאנקען גאט, אוודאי בעסער שוין אזוי ווי לאזן דא א ווייב און קינד, אויף זאוולען אבער איז א וואונדער, אים ווערט א טריקעניש אין מויל, דאס פנים פלאמט, און פריידע כאפט זיך, אפשר טאקע נישט די צייט, ווער ווייס וואס ס'קען נאך אנקומען א ליאדע טאג,

אפילו אויף דער נאכט בלייבט איבער א געמאסטנקייט אין יעדן ריר, און ס'דאכט זיך ס'איז פאראן א מיטל אין די הענט אוועקצושטופן דאס וואס דארף נישט זיין. נאר ווען ער ליגט און קאן זיך דאך נישט איינשלאפן, דערהערט ער פון דער שטוב דער מאמע'ס קול, הערסט, שלום, עפעס איז דער מער מיט אונזער זאוול'ען, איך האב מורא ער איז קראנק. און גלייך דעם טאטנ'ס ענטפער,

צוויי. המשך אויף קאסעט דרײַ.